אוי רייס אפ! מסכת פסחים דף קטז עמוד ב', אינמיטן עמוד אמר רב, חמץ בזמנו.
יעצט גייט די גמרא אראפברענגען דא עטליכע הלכות וואס וועט נוגע זיין אויף חמץ שעבר עליו הפסח. אמר רב דער אמורא האט געזאגט, חמץ בזמנו בין במינו בין שלא במינו אסור. אויב חמץ האט זיך אויסגעמישט מיט א אנדערע מאכל, זאגט רב אז ס'ווענדט זיך ווען דאס איז געשען, אויב ס'איז בזמנו אום פסח אליין וואס דעמאלטס איז חמץ זייער הארב, ס'איז דא דערויף אפילו א איסור כרת, איז בין במינו בין שלא במינו אסור, ס'נישט קיין חילוק צו ער איז געווארן אריינגעמישט מיט די זעלבע מין ווי ער איז ווי די חמץ אליין אדער מיט א אנדערע מין, אסר'ט ער אים און ער ווערט נישט בטל ברוב, און די גאנצע מאכל טאר מען נישט אויפעסן אפילו ווען ס'איז דא מער פון יענע מאכל ווי די חמץ. שלא בזמנו אויב ס'איז שוין נאך פסח וואס דעמאלטס איז דאך שוין גרינגער ווייל אפילו לויט ר' יהודה איז עס נאר א לא תעשה אבער קיין כרת איז עס שוין נישט דעמאלטס איז שוין די תערובות גרינגער במינו אסור אויב ער מישט זיך אויס מיט די זעלבע מין ווי די חמץ אסר'ט ער אים און ער ווערט נישט בטל ברוב שלא במינו אויב ער מישט זיך אויס מיט אנדערע מין מותר ווערט ער בטל ברוב און מען וועט מעגן אויפעסן דעם מאכל אויב ער איז מער ווי דער חמץ ווייל די חמץ וועט ווערן בטל ברוב. פרעגט גלייך די גמרא במאי עסקינן, וויאזוי רעדט מען, אילימא בנותן טעם, מען רעדט פון אזא מצב אז דער חמץ גיבט אריין א טעם אין די תערובות, מען קען שפירן דעם טעם פון חמץ, קען דאך נישט זיין, ווייל שלא בזמנו שלא במינו מותר, שטימט דאך נישט די לעצטע הלכה, חמץ שלאחר הפסח ווען עס מישט זיך אויס מיט א אנדערע מין, אויב עס גיבט אריין א טעם אין יענעם קען עס דאך זיין מותר, הא יהיב טעמא, עס גיבט דאך אריין א טעם אין די תערובות, און אוודאי קען מען נישט בטל ווערן. אלא במשהו מוז מען דאך זאגן אז רב רעדט דא ווען ס'האט זיך אויסגעמישט נאר א טראפקעלע חמץ ער איז אזוי קליין אז ער געט שוין נישט אריין קיין טעם, נו אז ער געט נישט קיין טעם קען מען נאך פארשטיין פארוואס ער איז מותר, יעצט גייט די גמרא מסביר זיין אלע דינים וואס רב האט געזאגט, חמץ בזמנו בין במינו בין שלא במינו אסור, נאכדעם וואס מ'האט שוין אראפגעלייגט די הקדמה אז מ'רעדט דא פון א משהו חמץ וואס געט נישט אריין קיין טעם. קען מען שוין פארשטיין אז טאמער עס איז געשען אום פסח אליין איז נישט קיין חילוק צו ער מישט זיך אויס מיט זיין אייגענע מין צו מיט א אנדערע מין, און אפילו אויב ער געבט נישט אריין קיין טעם אסר'ט ער די גאנצע מאכל, פארוואס? ווייל רב לטעמיה, רב גייט לשיטתו דרב ושמואל דאמרי תרווייהו ביידע האלטן אייניג אז כל איסורין שבתורה במינו במשהו שלא במינו בנותן טעם. יעדע איסור אין די תורה נישט נאר חמץ, איז דא א כלל ווען ס'מישט זיך אויס מין במינו אסר'ט ער אים אפילו במשהו, דאס מיינט אז ס'איז נאר דא א טראפ פון די איסור, און אפילו ס'איז דא טויזנט מאל מער פון די אנדערע זאכן. רב און שמואל האבן ביידע געהאלטן ווי די באקאנטע שיטת רבי יהודה דער תנא וואס לערנט אז מין במינו לא בטל, מ'לערנט עס ארויס פון די דין פון די. דם הפר מיט די דם השעיר וואס מ'האט געשפריצט יום כיפור, קודם האט מען געשפריצט עקסטער פון די בלוט פון די פר אינעם קודש הקדשים, נאכדעם באזונדער פון די בלוט פון די שעיר, און אזוי אויך שפעטער אויף די פרוכת אין די היכל, און נאכדעם האט די תורה געזאגט אז מען זאל אויסמישן ביידע בלוטן פון די דם פון די פר צוזאמען מיט די דם פון די שעיר. און די תורה זאגט ולקח מדם הפר ומדם השעיר און ער זאל שפריצן פון דעם אויף די גאלדענע מזבח, און אונז ווייסט מיר דאך אז א פר האט אסאך מער בלוט ווי א שעיר, א פר איז דאך אסאך גרעסער ווי א שעיר, און איינמאל מען האט שוין אויסגעמישט די בלוט, אויב מין במינו ווערט טאקע בטל בלוט מיט בלוט, וואלט דאך געדארפט יעצט די תורה דאס אנרופן נישט מדם הפר און מדם השעיר, ס'וואלט געדארפט הייסן נאר דם הפר, ווייל די דם השעיר איז דאך אסאך ווייניגער און ס'ווערט שוין בטל ברוב. אלא מאי זעהט מען ווייל די תורה רופט עס נאך אלץ דם הפר ודם השעיר איז א סימן אז די דם השעיר איז נישט בטל געווארן ווייל מין במינו לא בטל און פאר דעם האלטן רב און שמואל אזוי ווי די תנא רבי יהודה ביי אלע איסורים פון די תורה אז מין במינו במשהו מיינט אפילו עס איז נאר דא א טראפ פון די איסור אסר'ט ער די גאנצע היתר אפילו ווען די היתר איז טויזענט מאל אזויפיל וויפיל די איסור. שלא במינו בנותן טעם, ער אסר'ט נאר ווילאנג ער געבט נאך אריין א טעם אינעם היתר, אבער די מינוט וואס מען שפירט שוין נישט דעם איסור ווערט ער שוין בטל, און אויב מען קען נישט מברר זיין צו ער געבט אריין א טעם צו נישט, ווייסט מען דאך איז דא די דין פון שישים, אז די חכמים האבן אפגעשאצט אז אויב ס'איז דא זעכציג מאל מער היתר ווי איסור איז געבט ער שוין זיכער נישט אריין קיין טעם, איז נאכאמאל רב מיט שמואל אין די גאנצע תורה ביי אלע איסורים האלטן זיי מין במינו איז זייער בחומרא אזוי ווי די תנא רבי יהודה. אז ער אסר'ט אפילו במשהו, און שלא במינו אסר'ט עס נאר אויב ער גיבט אריין א טעם, פון דארט און ווייטער ווערט עס שוין בטל, און אזוי ווי דא רעדט מען דאך פון א שטיקל חמץ וואס איז נאר א משהו, און ער גיבט נישט אריין קיין טעם, און רב זאגט חמץ בזמנו בין במינו בין שלא במינו אסור דארף מען פארשטיין, מילא במינו אסור פארשטיי איך, האסט דאך יעצט געזאגט ווייל ער האלט ווי די תנא רבי יהודה, אבער שלא במינו פארוואס איז ער אסור האסט דאך יעצט געזאגט אז ווען מען גיבט שוין נישט קיין טעם איז עס מותר, איז די גמרא מסביר ווייל רב גזר חמץ בזמנו, שלא במינו אטו מינו, וויבאלד חמץ בזמנו איז זייער א הארבע זאך אז ס'איז דא דערויף א חיוב כרת, האט ער געמאכט א גזירה מדרבנן אז אפילו שלא במינו זאל אויך זיין אסור במשהו ווייל טאמער מ'עט מתיר זיין בנותן טעם, אז ווען ער געט שוין נישט קיין טעם וועט ער שוין זיין מותר עט מען זיך טועה זיין און מ'עט מיינען אז במינו איז אויך אזוי די דין און דארט איז דאך נישט אזוי, במינו ווערט מען נישט בטל דעריבער האט מען ענדערש אלעס געאסרט אפילו שלא במינו אז ביי חמץ צוליב די חומרא אסר'ט עס במשהו. איז קודם די ערשטע נקודה פון רב פארשטייט מיר שוין חמץ בזמנו בין במינו בין שלא במינו איז אסור במשהו ווייל ער האט גוזר געווען שלא במינו אטו מינו. יעצט גיימער אריבער צו די שלא בזמנו און לאמיר נישט פארגעסן אז מען רעדט דא פון חמץ וואס איז נאר א משהו ער געט נישט אריין קיין טעם זאגט אז טאמער ס'מישט זיך אויס חמץ שלא בזמנו דאס מיינט נאך פסח איז במינו אסור טאמער מישט זיך אויס מיט די זעלבע מין אסר'ט ער אים אפילו במשהו און ווי די גמרא לייגט צו כרבי יהודה דער אמורא רב האלט ווי דער תנא רבי יהודה אז חמץ שעבר עליו הפסח איז אסור מן התורה. אמת אז קיין כרת איז שוין דעמאלטס נישט דא און דעריבער וועט עס טאקע יעצט זיין גרינגער, אבער לגבי מין במינו עט עס נאך אלץ זיין אסור אזוי ווי אלע איסורים פון די תורה וואס אונז האבן שוין פריער געזאגט אז ער האלט ווי די תנא רבי יהודה אז מין במינו אסר'ט אפילו במשהו און וויבאלד דא ביי חמץ האלט ער דאך מיט דעם אויך ווי רבי יהודה אז ס'איז אסור מן התורה חמץ שעבר עליו הפסח האט עס א דין ווי אלע איסורים פון די תורה אז ס'אסר'ט אפילו במשהו באלד עט מען זעהן אז לויט רבי שמעון וואס די גאנצע חמץ שעבר עליו הפסח איז נאר אסור אלס א קנס מדרבנן אסר'ט עס טאקע נישט די תערובות. נאר רב האט געהאלטן ווי רבי יהודה, ושלא במינו מותר, טאמער מישט זיך אויס נאך פסח א משהו חמץ מיט שלא במינו איז ער מותר ווייל ער געט דאך נישט אריין קיין טעם, און ער האט א דין ווי אלע איסורים פון די תורה, דשלא בזמנו ושלא במינו אטו מינו כולי האי לא גזרינן, וויבאלד ס'האנדלט זיך אין חמץ שלא בזמנו וואס איז אסאך גרינגער ס'איז נישט דא דערויף קיין כרת, אפילו לויט רבי יהודה, ס'איז טאקע א איסור מלקות, פעלט שוין אבער נישט אויס גוזר צו זיין מינו אטו אינו מינו, פונקט ווי איך בין נישט גוזר ביי אלע אנדערע איסורים, וועט מען דא אויך נישט גוזר זיין ווייל ס'איז נישט אזוי הארב. ביז אהער האמיר גערעדט די שיטה פון רב, און יעצט גייט די גמרא אראפברענגען שמואל וואס קריגט אויף רב, און באלד וועמיר האבן א דריטע שיטה, דער אמורא ר' יוחנן. און לאמיר געדענקען אז מ'רעדט דא פון חמץ וואס איז נאר א משהו און ער געבט נישט אריין קיין טעם. שמואל אמר חמץ בזמנו, ווען ס'איז אום פסח מישט זיך עס אויס, במינו אסור. שלא במינו מותר, קודם קריגט ער שוין דא מיט איין זאך מיט רב, ער איז מער מיקל, אז שלא במינו און וויבאלד ער געט נישט אריין קיין טעם אסר'ט ער נישט במשהו. שלא בזמנו אויב צו חמץ לאחר הפסח מישט זיך אויס, איז בין במינו בין שלא במינו מותר, און דא איז ער אויכעט מיט איין זאך מער מיקל ווי רב, ווייל רב האט דאך געזאגט אפילו חמץ שלאחר הפסח איז במינו אסר'ט ער יא במשהו, און ער זאגט ניין, בין במינו בין שלא במינו איז עס.

בפסח בזמנו במינו אסר'ט ער במשהו, אבער שלא במינו איז נאר בנותן טעם, ווי אלע איסורים פון די תורה, און אפילו דא ביי חמץ בזמנו, ווייל שלא במינן אטו מינן לא גזר, שמואל האט נישט געמאכט די גזירה פון רב אז אויב מ'וועט מתיר זיין שלא במינן אז וויבאלד ער געבט נישט קיין טעם אסר'ט ער נישט, וועט מען שוין קומען זיך טועה זיין מיט מינן, שמואל האט נישט מורא געהאט פאר דעם. אין אנדערע ווערטער, שמואל האט געהאלטן אז חמץ בזמנו, כאטשיג ס'איז מורא'דיג הארב אז ס'איז א איסור כרת, איז מען נישט מער מחמיר ווי אלע אנדערע איסורים שבתורה, און ס'בלייבט מיט די זעלבע כלל אז במינו איז במשהו און שלא במינו בנותן טעם. יעצט גיי מיר אריבער צו שלא בזמנו, האט דאך שמואל געהאלטן אז בין במינן בין שלא במינן מותרין, אין אנדערע ווערטער וויבאלד ס'איז נאר א משהו און ס'געט נישט אריין קיין טעם, איז אפילו במינן איז עס אויך מותר. ווי קען דאס זיין? מ'האט דאך יעצט געזאגט אז שמואל האלט ווי דער תנא רבי יהודה אז אלע איסורים שבתורה איז מין במינו אסור במשהו און פלוצלינג זאגט ער דא אז ס'אסר'ט נישט במשהו. איז די גמרא מסביר כר' שמעון אז דער אמורא שמואל האט געהאלטן ווי דער תנא ר' שמעון בר יוחאי אז חמץ שעבר עליו הפסח איז מותר מן התורה און אז מ'מעג אים מן התורה אפילו אויפעסן אוודאי אסר'ט ער נישט זיין תערובת ווייל ער איז דאך א מותר'דיגע זאך און רש"י לייגט צו אז לפי זה וועט מען טייטשן שלא במינו מותר אפילו אויב ער געבט יא אריין א טעם ווייל ער איז דאך נישט קיין איסור, ער איז דאך מותר מן התורה, די גמרא וועט באלד פרעגן א קשיא, אז אפילו לויט ר' שמעון וואס ער איז מותר מן התורה איז ער דאך אסור מדרבנן אלץ קנס, וואלט ער דאך יא געדארפט אסר'ן דעם תערובת כאטשיג מדרבנן, די גמרא וועט שוין ענטפערן אינעם קומענדיגן שיעור אז וויבאלד ס'איז נאר א קנס מדרבנן האבן זיי עס נישט ארויפגעלייגט נאר ווען ס'איז בעין, חמץ בעין איז אסור, אבער איינמאל ס'איז שוין אריינגעמישט זאג איך שוין אז ער ווערט בטל ברוב, און די חכמים האבן נישט גע'אסר'ט די תערובת אפילו אויב ער געט אריין א טעם. קודם האמער שוין צוויי גרויסע קולות וואס שמואל איז מער מיקל ווי רב. איינס, אז כאטשיג חמץ אום פסח איז א איסור כרת, מאכט מען עס נישט הארבער ווי אנדערע איסורים, און מען זאגט נישט אז מען איז גוזר אינו מינו אטו מינו, און נאך א גרויסע קולא, אז ער האלט ווי ר' שמעון, חמץ שעבר עליו הפסח איז מותר. יעצט לאמיר הערן א דריטע שיטה ור' יוחנן דער אמורא אמר, חמץ בזמנו בין במינו בין שלא במינו אסור. אבער רבי יוחנן לייגט דא צו בנותן טעם אז ער אסר'ט נאר אויב ער גיבט אריין א טעם אבער נישט במשהו, איז דא זעט מען אז רבי יוחנן איז מיקל קעגן רב און קעגן שמואל, ווייל רב האלט דאך בין במינו בין שלא במינו איז אסור במשהו און ער האלט אז ס'איז נאר אסור בנותן טעם, און ער איז אפילו מער מיקל ווי שמואל ווייל אפילו שמואל וואס איז מיקל אז שלא במינו איז בנותן טעם איז דאך במינו האלט ער דאך אויכעט במשהו, און רבי יוחנן האלט אז ביי ביידע בין במינו בין שלא במינו איז נאר אסור בנותן טעם. שלא בזמנו, בין במינן בין שלא במינן מותר, מיט דעם האלט ער אינגאנצן אזוי ווי שמואל, א חמץ שלאחר הפסח אסר'ט בכלל נישט, און די גמרא איז מפרש, חמץ בזמנו, בין במינו בין שלא במינו בנותן טעם, ר' יוחנן לטעמיה, ר' יוחנן גייט לשיטתו, דר' יוחנן וריש לקיש דאמרי תרווייהו, כל איסורין שבתורה בין במינן בין שלא במינן בנותן טעם.

דאס וואס רבי יוחנן האט געזאגט שלא בזמנו בין במינו בין שלא במינו מותרין, כר' שמעון, רבי יוחנן האלט אויך ווי די תנא רבי שמעון אז חמץ שעבר עליו הפסח איז נישט אסור מן התורה און דעריבער אסר'ט עס נישט, איז למעשה פון די אלע דריי אמוראים איז דא איינער רב וואס פסק'נט לחומרא ווי רבי יהודה אז חמץ שעבר עליו הפסח איז אסור מן התורה, און שמואל מיט רבי יוחנן פסק'נען לקולא ווי רבי שמעון בר יוחאי אז חמץ שעבר עליו הפסח איז מותר מן התורה.